ברוך השם, מסכת קידושין, דף כ"ח עמוד ב', די משנה, זאגט די משנה, רשות הגבוה בכסף, אז איך וויל קויפן א זאך פאר הקדש, פאר גבוה, מאך איך דעם קנין מיט כסף און רשות ההדיוט, א הדיוט וויל קויפן א זאך, מיט וואס קויפט ער? בחזקה, רש"י זאגט דאס וואס שטייט דא א חזקה מיינט מען משיכה, ווייל מטלטלין איז מען דאך קונה נאר משיכה. אמירתו לגבוה, איינער זאגט די זאך זאל זיין הקדש כמסירתו להדיוט איז גלייך ווי די זאך איז געווארן איבערגעגעבן צום הדיוט, דאס הייסט אז מיט דער אמירה אליין וואס מען זאגט ס'זאל זיין הקדש אפילו ס'איז נאכנישט געקומען ליד גזבר איז עס שוין הקדש,

ווען אזעלכע זאכן וואס זענען נישט נקנה במסירה להדיוט אדער קרקעות, קרקעות גייט דאך נישט אן די קנינים פון מטלטלין, די גמרא זאגט דאך אין גיטין אין צווייטן פרק, ווען איינער האט זרעים וועלכע זענען פארזייעט אין א עציץ נקוב, אין א כלי וואס די כלי איז געלעכערט און ס'איז יונק פון דער ערד, דעמאלט האבן דאך די זרעים א דין ווי קרקע, אויב ער פארקויפט עס צו זיין חבר איז ער עס נישט קונה מיט משיכה, ס'מוז זיין די קנין פון קרקע חזקה. איז איז דאס וואס שטייט דא כמסירתו להדיוט, און ווי די גמרא איז ווייטער מפורש מיינט מען דאך ביי קרקעות אויכעט, די גמרא זאגט דאך ווייטער אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, האומר בית זה הקדש, און בית ווערט נישט נקנה מיט מסירה, נאר דאס ווארט כמסירתו איז די טייטש כהקנאתו, גלייך ווי ער וואלט עס מקנה געווען צו הקדש. אין ירושלמי איז דא א טעם אויף דעם פארוואס מיר זאגן אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, ווייל עס שטייט להשם הארץ ומלואה איז דאך עס שוין אין רשות פון אייבערשטן. רש"י, רשות הגבוה בכסף, בגמרא מפרש דמעות הקדש קונות, די גמרא זאגט אז דאס הייסט אז געלט פון הקדש זענען קונה פאר הקדש, מען דארף נישט קיין משיכה. בחזקה, ביי הדיוט גייט אן חזקה משיכה, אמירתו לגבוה מפרש בגמרא, גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט כיצד רשות הגבוה בכסף, וואס הייסט דאס אז די רשות הגבוה אז הקדש איז קונה מיט כסף, גזבר שנתן מעות בבהמה, דער גבאי האט געגעבן געלט צו קויפן א בהמה פאר דעם קרבן ציבור, אפילו בהמה בסוף העולם, אפילו די בהמה איז דא נישט דא, די בהמה איז בסוף העולם, קנה האט עס הקדש קונה געווען. און בהדיוט לא קנה, בהדיוט אז ער גיט געלט אויף א בהמה איז ער נישט קונה עד שימשוך, ביז ער מאכט א משיכה. כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, וואס הייסט דאס, וויאזוי קומט דאס אויס ווען מען זאגט די זאך זאל באלאנגען צו הקדש איז גלייך ווי מען האט שוין געמאכט דעם קנין פאר הדיוט? האומר שור זה עולה, איינער זאגט דער אקס זאל זיין א קרבן עולה, אדער ער זאגט בית זה הקדש, די הויז זאל זיין הקדש, אפילו בסוף העולם, לאו דווקא ווען ער זאגט זה, אפילו די בית צו דער שור זענען בסוף העולם, קנה. האט הקדש קונה געווען. בהדיוט לא קנה, בהדיוט האט ער נישט קונה געווען, עד שימשוך, אויב ס'איז א זאך וואס מ'דארף משיכה, דארף ער מאכן משיכה, אין שור דארף מען מאכן משיכה, ויחזיק, אין דעם הויז דארף מען מאכן א חזקה. יעצט גייט די גמרא דא דערמאנען ווען א הדיוט האט געקויפט א זאך פון הקדש איז דא דא פיר פרטי דינים. דער ערשטער דין, משכו במנה, א הדיוט האט געמאכט א משיכה אין א זאך פון הקדש, מען האט עס אפגעשאצט מען דארף געבן מנה הונדערט זוז, ולא הספיק לפדותו, מען האט נאך נישט געגעבן די געלט צו דעם גבאי, עד שעמד במאתים, ביז די זאך איז ווערט צוויי הונדערט, די זאך איז געווארן טייערער. נותן מאתים דארף ער געבן צוויי הונדערט, ווייל ווען די זאך איז געווארן טייערער איז עס געווארן טייערער ברשות הקדש, ווייל ביי הקדש איז דאך מען קויפט פון הקדש איז דאך דער קנין מיט געלט, און ער האט דאך נאך נישט געגעבן קיין געלט, מאי טעמא ונתן הכסף וקם לו, ביי הקדש איז דער קנין נאר געלט. א צווייטע דין, משכו במאתים, ער האט געמאכט א שיכה א משיכה אין דער זאך, מען האט עס אפגעשאצט ס'איז ווערט צוויי הונדערט זוז, ולא הספיק לפדותו, דער הדיוט וואס האט געמאכט א משיכה אין די חפץ פון הקדש האט נאך נישט באצאלט קיין געלט עד שעמד במנה, ביז די זאך איז ווערט מנה. איז מיט מצד דין תורה וואלט איך דאך דא געדארפן זאגן אז די זאך איז נאך ברשות הקדש און ס'איז געווארן ביליגער ברשות הקדש אז דער מענטש זאל קענען האבן חרטה, דאך איז דער דין נותן מאתים, ער מוז געבן צוויי הונדערט. מאי טעמא? פארוואס? משיכה איז דאך בהקדש נישט קונה, נאר לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש, ווי ווי זאל זיין אז מען האט געמאכט א משיכה מיט א הדיוט און די זאך איז געווארן ביליגער, דארף מען דאך באצאלן וויפיל די זאך איז געווארן אפגעשאצט, וויפיל מען האט זיך צונויפגערעדט בשעת מען האט געמאכט די משיכה. דאס וואס איז געווארן ביליגער, זאגן מיר איז געווארן ביליגער ברשות לוקח, קען איך נישט זאגן אז דער כח הדיוט זאל זיין הארבער פון הקדש. א דריטער דין, פדאו במאתים, ער האט געגעבן צו הקדש צוויי הונדערט זוז פאר א חפץ,

כאטש ער האט נאך נישט געמאכט קיין משיכה, אבער די זאך איז שוין געווארן זיין זאך, דאס וואס איז געווארן ביליגער איז עס געווארן ביליגער אין רשות פון דעם לוקח. דער פערדער דין, פדאו במנה, ער האט אויסגעלעזט די זאך פאר הונדערט זוז, ער האט באצאלט הונדערט זוז, ולא הספיק למשכו, ער האט נישט געמאכט קיין משיכה עד שעמד במאתים, יעצט איז די זאך ווערט צוויי הונדערט. איז דער דין מה שפדה פדה, וואס ער האט אויסגעלעזט איז אויסגעלעזט, דאס וואס איז געווארן טייערער האט די פארדינסט דער לוקח, ואין נותן, ער גיבט נישט אלא מנה די מנה וואס ער האט פריער געגעבן. פרעגט די גמרא אמאי. פארוואס זאגן מיר הקדש קען נישט חרטה האבן, לו יצוייר ס'זאל זיין אז איין זאך ביי הדיוט, הדיוט האט איינער געקויפט און ער האט באצאלט הונדערט און ס'איז געווארן טייערער, קען דאך דער מוכר חרטה האבן, הכא נמי נימא זאל איך דא בהקדש אויך זאגן לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש, הדיוט זאל נישט זיין הארבער פון הקדש, ממילא אזוי ווי ביי הדיוט קאן מען חרטה האבן, זאל הקדש קאנען חרטה האבן. ענטפערט די גמרא, אטו הדיוט לאו במי שפרע קאי, ביי הדיוט איז דען נישט דא די מי שפרע וואס מיר זאגן, דו קאנסט טאקע חרטה האבן, נאר מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. און אויב הדיוט קען נישט חרטה האבן דווקא ווען ער נעמט אויף זיך מי שפרע, איז די זעלבע זאך הקדש דארף אויכעט נישט חרטה האבן. רש י זאגט די משנה כל מצוות הבן על האב, יעדע מצוה וואס איז אפהענגיג, צו טאן דעם זון, און סליגט אויף דעם טאטן, אזוי טייטשט אפ די גמרא, אנשים חייבים, מענער, טאטע איז מחויב, ונשים פטורות, און פרויען, די מאמע איז פטור, ווי די גמרא ברענגט ווייטער אראפ א ברייתא אז סליגט א חיוב אויפן טאטן אז ער זאל מל זיין זיין זון, ער איז א בכור, דארף ער אים אויסלעזן, ער דארף אים לערנען תורה, אויף דער מאמען ליגט נישט א חיוב. וכל מצוות האב, די מצוות וואס מען דארף טון דעם טאטן, על הבן, די חיוב ליגט אויף דעם זון, איז דארט אחד אנשים, סיי מענער, סיי זין, ואחד נשים, סיי פרויען, טעכטער, חייבין, די מצוה פון כיבוד אב ואם, די מצוה פון מורא אב ואם, ליגט סיי אויפן זין און סיי אויף דער טאכטער. א דריטער דין, וכל מצוות עשה שהזמן גרמא, יעדע מצוות עשה וואס איז פארבינדן מיט א צייט, די צייט איז גורם, די צייט ברענגט מען זאל דארפן טון די מצוה, למשל לולב, סוכה, שופר, אנשים חייבים, מענער זענען מחויב, ונשים פטורות און פרויען זענען פטור, אבער אויב א פרוי וויל מקיים זיין די מצוה, קען זי מקיים זיין די מצוה און זי קען אפילו מאכן א ברכה אויכעט, ווייטער דף לא עמוד א' תוספות דיבור המתחיל דלא, זאגט תוספות אז זיי קענען מאכן א ברכה און ס'איז נישט דא די לאו פון לא תשא שמו לשווא, דאס הייסט נישט מען מאכט א ברכה שאינה צריכה, ווייל מיט דעם וואס זענען מקיים די מצוה האבן זיי דאך א מצוה, וכל מצוות עשה שלא הזמן גרמא, יעדע מצוות עשה וואס א שטענדיגע, ס'איז נישט פארבינדן מיט א צייט, ווי די מצוה אהבת השם, יראת השם, די מצוה פון מזוזה, אחד האנשים סיי מענער ואחד הנשים סיי פרויען חייבים זענען מחוייב וכל מצוות לא תעשה יעדע מצוות לא תעשה בין שהזמן גרמא סיי די מצוות לא תעשה איז פארבינדן מיט א צייט למשל די לא תעשה נישט צו עסן קיין חמץ בין שלא הזמן גרמא, סיי די מצוה וואס איז נישט פארבינדן מיט א צייט, די מצוות לא תעשה, ווי נבילה, טריפה, אחד האנשים ואחד הנשים, סיי מענער סיי פרויען חייבים זענען מחויב. חוץ מבל תקיף, א אויסנאם איז דער לאו פון לא תקיפו פאת ראשכם, א פרוי איז נישט אויף דעם געבאטן, זי מעג אפשערן די גאנצע האר פון קאפ, נישט איבערלאזן קיין פאות, ובל תשחית, און דער לאו נישט פארדארבן פאת זקנך אויב א פרוי וואקסט א בארד. מעג זי משחית זיין, מעג זי עס אראפנעמען, ובל תטמא למתים, אויך די לאו וואס איז געווארן געזאגט אז די כהנים טארן זיך נישט מטמא זיין למתים, דאס איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען. רש"י, כל מצוות וכו' בגמרא מפרש לכולה מתניתין, די גמרא איז ווייטער מפרש די גאנצע משנה, שהזמן גרמא, שהזמן גורם לה שתבוא, די צייט ברענגט אז די מצוה זאל קומען, חוץ מבל תקיף פאת הראש, דער לאו וואס מ'דארף איבערלאזן פאות, מ'טאר נישט לא תקיפו פאת ראשכם, ובל תשחית פאת זקן, ובל תטמא די כהנים, דאס אויך גייט נישט אן ביי פרויען, כאטש ס'איז א לאו, אין לאוו'ן איז זי דאך אין אלע מחוייב אין דיע לאוו'ן נישט, פרעגט די גמרא, מאי וואס מיינט מען כל מצוות הבן על האב, אילימא אז מען וויל טייטשן כל מצוות אלע מצוות דמיחייב ברא וואס דער זון איז מחויב למיעבד לאבא צו טון צו דעם טאטן, נשים פטורות זענען פרויען פטור, אזוי וויל איך טייטשן כל מצוות הבן, יעדע מצוה וואס דער זון איז געבאטן, על האב, צו טאן צום טאטן, זענען פרויען פטור, דאס הייסט אז כיבוד אב, צו מורא אב, ביידע, עס גייט נאר אן ביי זון, נישט ביי טעכטער, ס'קאן דאך אזוי נישט זיין, והתניא מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק איש אמו ואביו תיראו, איש, פון דעם ווארט איש אין לי ווייס איך ניט, אלא איש, אז דער זון דארף מורא האבן פארן טאטן. אשה מנין, פון וואנעט ווייסן מיר אז די טאכטער דארף אויך מורא האבן פארן טאטן? כשהוא אומר ווען עס שטייט אין פסוק איש אמו ואביו תיראו, אז שטייט מיר א לשון רבים תיראו, איר זאלט מורא האבן, הרי כאן שנים. צו ביידע רעדט מען, מען רעדט צום זון און מען רעדט צו דער טאכטער, זע איך דאך אז דיע מצוות וואס דער זון דארף טאן דעם טאטן איז די זעלבע זאך די טאכטער דארף אויך טאן פאר דעם טאטן. אמר רב יהודה הכי קאמר, האט רב יהודה געזאגט דער פשט אין דער משנה איז אזוי, כל מצוות הבן, אלע מצוות וואס מען דארף טאן צו דעם זון, המוטלות על האב לעשות לבנו, וואס דער טאטע דארף טון צו זיין זון, די זאכן וואס ער וועט באלד אויסרעכענען דא אין דער ברייתא, ללמדו תורה, למולו ולפדותו, כ'ווייס נישט פארוואס רשי איז משנה דער סדר. אין דער ברייתא שטייט פריער למולו, נאכדעם לפדותו, אזוי איז דאך דער סדר, נאכדעם ללמדו תורה, און רש"י הייבט אן פריער מיט ללמדו תורה. איז די זאך, די מצוות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו, אנשים חייבים, מענער זענען מחויב, ונשים פטורות, פרויען זענען פטור, נינא איז א ראיה להא דתנו רבנן צו דעם וואס די רבנן האבן געלערנט האב חייב בבנו, ס'ליגט א חוב אויפן טאטן צו טון צו זיין זון למולו ער זאל אים מל זיין, ולפדותו אויב ער איז א בכור דארף ער אים אויסלעזן, וללמדו תורה ער דארף אים לערנען תורה, ווייטער דף ל עמוד א' זאגט די גמרא עד היכן וויפיל ער דארף ביז ווי פיל דארף ער אים לערנען ולהשיאו אשה געפינען פאר אים א פרוי וללמדו אומנות און זאל אים אויסלערנען א פאך ויש אומרים און אנדערע זאגן אף להשיטו במים ער זאל אים אויך אויסלערנען שווימען אין וואסער, טאמער וועט ער פארן אויף א שיף און זי וועט דערטרונקען ווערן וועט ער זיין אין א סכנה אויב ער קען ניט שווימען. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט. כל שאינו מלמד את בנו אומנות, דער וואס לערנט נישט זיין זון קיין פאך, מלמדו ליסטות, לערנט אים רויבעריי, פרעגט די גמרא ליסטות סלקא דעתך, ער לערנט אים רויבעריי, ער טוט דאך גארנישט ניט, ער לערנט דאך אים גארניט ניט, אלא כאילו מלמדו ליסטות, ס'גלייך ווי ער לערנט אים צו רויבן, ער האט נישט קיין פאך, ער וועט נישט האבן פון וואנען צו לעבן, וועט ער גיין זיך אוועק זעצן דא ווי עס איז א פרשת דרכים, ווי ס'איז דא פארשידענע וועגן. אין פארשידענע ריכטונגען, דארט גייען מער מענטשן, וועט ער טרעפן מענטשן צו בארויבן, און דארט קען מען דאך אויך לייכטער אנטלויפן, מען ווייסט נישט ווי מען זאל נאכיאגן, און ער וועט באראבעווען מענטשן. די גמרא, דף ל' עמוד ב', פרעגט, וואס איז די חילוק פון רבי יודא ביזן תנא קמא? זאגט דאך די גמרא, דער חילוק איז, ער האט אים געלערנט טון ביזנעס. לויטן תנא קמא, ער האט אים געלערנט א זאך פון וואס צו מאכן א לעבן. אבער רבי יהודה זאגט אז מען מוז לערנען אומנות, ווייל אנדערע מאל איז נישטא מיט וואס צו מאכן קיין ביזנעס, און א פאכמאן קען שטענדיג האבן פרנסה, ווי עס לשון פון גמרא איז, זיבן יאר איז געווען א הונגער און ביי דער טיר פון א שוסטער איז דער הונגער נישט דורכגעגאנגען. רש"י. אין דער ברייתא האבן מיר געלערנט למולו, ס'איז א חיוב אויפן טאטן ער זאל מלה זיין זיין זון. פרעגט די גמרא מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז דער חיוב ליגט אויפן טאטן? דכתיב שטייט אין פסוק וימל אברהם את יצחק בנו, אברהם האט מלה געווען זיין זון יצחק. והיכא דלא מהליה אבוה, אויב דער טאטע האט אים נישט מלה געווען, מיחייבי בי דינא למימהליה, ליגט א חיוב אויפן בית דין אז די בית דין זאל אים מלה זיין, דכתיב ווי שטייט, המול לכם, מען זאל מלה זיין צו אייך כל זכר, אלע מענער. והיכא דלא מהליה בי דינא, אויב די בית דין האט אים נישט מלה געווען, מיחייב איהו למימהל נפשיה, ליגט אויף אים א חיוב ווען ער ווערט גרויס ער זאל זיך מלה זיין. דכתיב שטייט אין פסוק וערל זכר, א זכר וועלכער איז א ערל, אשר לא ימול את בשר ערלתו, וואס ער וועט זיך נישט מלה זיין, ונכרתה. קומט אים כרת. איז דאָ הייסט עס דריי חיובים, אַ חיוב אויפן טאַטן, אַז דער טאַטע איז נישט מלה, ליגט אַ חיוב אויפן בית דין, אַז ער ווערט גרויס, ליגט אויף אים אַ חיוב. פרעגט די גמרא, איהי, זי, די מאַמע, מנלן דלא מיחייבא, פון וואנען ווייס איך אז סליגט נישט קיין חיוב אויף די מאמע זאל מלה זיין איר קינד דכתיב ווייל עס שטייט אין פסוק כאשר צוה אותו אלוקים אזוי ווי דער אייבישטער האט אנגעזאגט אותו צו אברהמען אותו וואס ער האט איהם אנגעזאגט ולא אותה נישט איר נישט שרה. פרעגט די גמרא, אשכחן מיד, פון דא זעען מיר אז דארט איז געווען א חיוב אויף אברהמען מלה צו זיין יצחק, לדורות מנלן, פון וואנען ווייס איך, ביי אלע דורות איז דער זעלבער חיוב, עס ליגט א חיוב אויפן טאטן מלה צו זיין דעם זון, תנא דבי רבי ישמעאל, האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל, כל מקום שנאמר צו, אומעדום ווי שטייט דאס לשון צו מיינט דאס צוויי זאכן, אינו דאס איז נישט אלא זירוז, אז מען זאל טון די זאך מיט זריזות, דאס נישט אפלייגן, און מיד ולדורות, אזוי ווי עס מיינט אויף יעצט, מיינט עס אויף די שפעטערדיגע דורות אויך, און דא שטייט דאך כאשר צוה אותו אלוקים מיינט מען עס לדורות אויך זירוז, וואנען ווייסן מיר אז דאס ווארט צו מיינט זירוז, דכתיב שטייט אין פסוק צו את יהושע וחזקהו ואמצהו מיד ולדורות, וואנען ווייסן מיר אז דאס מיינט גלייך טון די זאך און אויף די שפעטערדיגע דורות, דכתיב שטייט אין פסוק, מן היום אשר צוה ה' והלאה, פון דעם טאג וואס דער אייבישטער האט אנגעזאגט און ווייטער, לדורותיכם, צו אייערע דורות. רש י, מיר האבן דאך געלערנט דא אין גמרא, ווען ער ווערט א גדול און איז זיך נישט מל, איז אויף אים דער עונש כרת. דער רמב ם, פרק א' דמילה, הלכה א', זאגט דארט דער רמב ם אז יעדן טאג וואס דער מענטש איז עובר און ר'איז א ערל ר'איז זיך נישט מל, איז ער מבטל א מצוות עשה, אבער כרת קומט אים אז ער וועט שטארבן און ר'איז א ערל, און דאס איז במזיד, ווייל אויב ער איז א אונס, ס'איז מתו אחיו מחמת מילה, פארשטייט זיך קומט אים נישט קיין כרת. דער ראבד זאגט אז יעדן טאג איז ער דא אין איסור כרת. וואס איז די מחלוקת אין דעם? איז דער כסף משנה מסביר, דאס איז א זיכערע זאך וואס האט זיך מל געווען, גייט פון אים אוועק די כרת. די מחלוקת איז אין דעם, לויטן רמב ם, ווען ער לעבט איז נישט דא אויף אים קיין כרת, דער עונש פון קיצור שנים וואס איז דא ביי כרת איז נישט דא. ווייל ער דארף איינמאל טון די מצוה, ער האט נאך נישט עובר געווען אויף דער מצוה, ער קען דאך כסדר זיך מל זיין ביז ער וועט שטארבן, נאר אויב ער איז געשטארבן און ער האט זיך נישט גע'מל'ט, דעמאלט איז ער חייב כרת, כרת הנפש, אבער בחייו טוט מען אים ניט שטראפן. אבער לויטן ראבד, וואס דער ראבד זאגט אז יעדן טאג. וואס איז זיך נישט מלה ווען ער איז א גדול איז ער דא בעונש באיסור כרת, קאן אויף אים אויך קומען דער עונש פון קיצור שנה. דער מנחת חינוך זאגט, אויב ער האט זיך מלה געווען כאטש קיין כרת איז נישט דא אויף דעם, דער מנחת חינוך גלייך אין אנפאנג מצוה ב', אבער ביז יעצט האט ער יעדן טאג מבטל געווען א מצוות עשה, און ער דארף אויף דעם תשובה טון, בזמן שבית המקדש קיים ברענגען א אור קרבן עולה וואס דאס איז מכפר אויף די עשה'ס וואס ער איז עובר. אויך איז דא א דיוק, דער רמב"ם זאגט, אינו חייב כרת עד שימות והוא ערל במזיד, ווייזט אויס דווקא ער איז געווען מזיד ביז דעם לעצטן טאג פון שטארבן. ווי איז אבער זיין פריער איז ער געווען א מזיד, נאכער איז ער געווען א שוגג, א אונס, ער איז געווארן קראנק האט זיך נישט געקאנט מלה זיין, איז נישט דא אויף אים קיין חיוב כרת, כאטש אין אנפאנג איז ער געווען א מזיד, די תורה איז נישט מחייב קיין כרת אויף דער מצוה. ביז ער איז א מזיד ביז יום מותו, אבער בסוף איז ער אן אונס קומט אים נישט קיין כרת ס'פעלט אים תשובה, אבער לויטן ראב"ד וואס דער ראב"ד לערנט אז דער איסור כרת איז דא יעדן טאג, זאל טאקע זיין ער האט זיך מלה געווען ביי די ענדע, גייט פון אים אוועק דער עונש כרת. אבער דא אפילו ביי די ענדע איז ער געווען אן אונס, אבער ס'קומט אים כרת אויף דעם וואס פריער ווען ער איז נישט געווען קיין אונס האט ער זיך געקאנט מלה זיין און ער האט זיך נישט מלה געווען. דער מנחת חינוך קלערט אויך דא אז שטייט דאך אין גמרא אז דעמאלט ווען דער זון ווערט א גדול ליגט א חיוב אויפן זון ער זאל זיך מלה זיין, צו דער חיוב איז דעמאלט שוין אוועקגעגאנגען פון טאטן אדער אויפן טאטן בלייבט נאך דער חיוב אויך. די גמרא לערנט דאך אפ האב מצווה למול בנו פון פסוק וימל אברהם את יצחק בנו איז לכאורה נאר דער אב איז ווען ער איז א קטן. ס'איז דא אסאך נפקא מינות צו דער חיוב איז נאך אויפן טאטן אויכעט, אויב קדם אחר ומל דארף ער דאך באצאלן צען זוז, וועמען זאל ער באצאלן, דעם טאטן צו דעם זון? אויך א נפקא מינה ווער מאכט די ברכה לה, צו דער טאטע דארף מאכן די ברכה להכניסו, אז מען דארף באצאלן פארן מוהל, ווער דארף באצאלן, צו דארף באצאלן דער זון אדער דער טאטע, ווייל דער עיקר חיוב איז דא אויפן טאטן. איז לשון פון חינוך וואס דער חינוך זאגט מילת בניו הקטנים אז סליגט אויפן טאטן דער חוב פון מילת בניו הקטנים ווייזט פון דעם אויס נאר קטנים ליגט דער חוב אויפן טאטן אבער ווען דער זון ווערט א גדול וואס ליגט שוין א חיוב מילה אויפן זון גייט אין דער ברייתא האבן מיר געלערנט לפדותו, ס'ליגט א חיוב אויפן טאטן אויסלעזן זיין זון וואס ער איז א בכור. פרעגט די גמרא מנלן, פון וואנעט ווייס איך אז דער טאטע דארף אויסלעזן דעם זון דעם בכור?

דכתיב פדה תפדה, שטייט פדה תפדה, גיי איך מרבה זיין אז אויב דער טאטע האט אים נישט אויסגעלעזט דארף ער זיך אליין אויסלעזן, ואיהי מנלן דלא מיפקדה, פון וואנען ווייס איך אז די מאמע איז נישט געווארן געבאטן זאל אויסלעזן איר זון? וועלכער איז א בכור

ריכטיג, דער טאטע דארף איר נישט אויסלעזן, ווייל אזוי עס שטייט אין פסוק כל בכור בניך תפדה, אבער לאמער זאגן אז זי ווען זי ווערט א גדולה זאל זיך אויסלעזן, ווייל איך זאג דאך תפדה, אזוי ווי עס איז דא א חיוב אויפן זון, ער זאל זיך אויסלעזן ווען ער ווערט א גדול, דער טאטע האט אים נישט אויסגעלעזט, זאל איך זאגן ביי א בת אז ס'איז א בכורה, אויפן טאטן ליגט נישט קיין חוב, אבער אויף איר ליגט א חיוב, דאס איז דאך א מצוות עשה שאין הזמן גרמא. ענטפערט די גמרא, דכתיב, עס שטייט תפדה תפדה, טייטש איך אזוי,

ומנין שאין אחרים מצווים לפדותה, פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז נישט קיין חיוב אויף אנדערע זאלן איר אויסלויזן די פרוי ווען זי איז א בכור. דאמר קרא, שטייט אין פסוק כל בכור בניך תפדה, זאג מיר בניך, ס'ליגט א חיוב אויפן טאטן אז זאל אויסלויזן די זין, ולא בנותיך, נישט די טעכטער. רש"י, תנו רבנן האבן די רבנים געלערנט, הוא לפדות, דער טאטע איז נישט געווארן אויסגעלעזט פון זיין טאטן, דארף זיך דער טאטע זיך אליין אויסלעזן, ובנו לפדות, און אויך דארף ער אויסלעזן זיין זון, הוא קודם לבנו.

מצותו על אביו. דער טאטנס חיוב אויסלעזן איז דאך געווען אויף זיין טאטן דער עיקר חיוב. דער זיידע האט דאך געדארפן אויסלעזן דעם טאטן. וזה מצות בנו עליו, און אויסצולעזן דעם זון ליגט דאך אויף אים, דעריבער זאל ער פריער אויסלעזן זיין זון. מיר האבן דאך אבער א כלל, מצוה דגופיה עדיפא, די מצוה וואס ער דארף טון ביי זיך אליין, דאס איז פריער. אמר רבי ירמי', האט רבי ירמי' געזאגט, הכל מודים, אין דער זאך איז נישט קיין מחלוקת, כל היכא דליכא אלא חמש סלעים, אויב ס'איז נאר פארהאנען נכסים וואס די ווערדע פון זיי איז פינף סלעים, איז נישט דא קיין מחלוקת, האלטן אלע הוא קודם לבנו, אז ער, דער טאטע, איז פריער זיך אליין אויסצולעזן, ווי אויסצולעזן דעם זון. מאי טעמא, פארוואס זאגן מיר הוא קודם לבנו, מצוה דגופיה עדיפא, פריער דארף מען מקיים זיין די מצוה וואס עס איז אויף זיין גוף, כי פליגי, ווען איז די מחלוקת? היכא דאיכא חמש משועבדים וחמש בני חורין? ס'איז דא פינף סלעים משועבדים וואס מ'האט פארקויפט די פעלד וואס איז ווערט פינף סלעים, און ווען איז געווארן אויף זיי דער שעבוד? איידער דער זון איז געבוירן געווארן ווי תוספות לערנט, וחמש בני חורין, און פינף בני חורין. און מ'האט דא א שאלה צו ליגט א חוב א שעבוד אויף די נכסים וואס מ'האט פארקויפט דער טאטע אז מ'קען אויסצונעמען דאס פון די לקוחות, צו זענען די נכסים משועבד צו דעם כהן ר' יהודה סבר ר' יהודה לערנט מלוה דכתיב בתורה, א מלוה וואס איז געשריבן אין תורה, ככתובה בשטר דמיא, איז גלייך ווי ס'איז געשריבן אין א שטר. און זיך אליין אויסלעזן איז ער דאך געווארן מחויב איידער ער האט פארקויפט די נכסים, איז דאך די נכסים געווארן משועבד אויף זיין פדיון, האבן די לקוחות דאס נישט געדארפן קויפן, נעמט ער צו פון די לקוחות איז די ערשטע זאך בהני חמש מיט די פינף בני חורין, מיט די קרקע וואס איז ווערט פינף סלעים די בני חורין וואס ער האט נישט פארקויפט, פריק לבריה לעזט ער אויס זיין זון. מיט די משועבדים קען ער נישט אויסלעזן דעם זון ווייל זיי זענען דאך געווארן פארקויפט איידער דער זון איז געבוירן געווארן, און אויב ער וועט נעמען, ער וועט זיך פריער אויסלעזן מיט די בני חורין, וועט ער נישט קענען שפעטער צונעמען פון די לקחות אויף אויסצולעזן דעם זון, דארף ער פריער אויסלעזן מיט די בני חורין דעם זון, ואזיל כהן, און דער כהן גייט

ורבנן סברי, און די רבנן האלטן, מלווה דכתיב באורייתא, א מלווה א חיוב וואס ווערט געשריבן אין תורה, פדיון בנו, דאס איז דאך א חיוב וואס איז פון דער תורה, לאו ככתובה בשטר דמיא, איז נישט גלייך ווי ס'איז געשריבן אין שטר.

דמיירי, דא רעדט זיך שנשתעבדו קודם שנולד הבן, ער האט פארקויפט די נכסים איידער דער זון איז געבוירן געווארן. הלכך מקדים פדיון בנו, טוט ער פריער אויסלעזן דעם זון מיט די בני חורין, ואין כאן הונאה ללקוחות, ער נארט נישט אפ די לקוחות. די לקוחות קאנען נישט טענה'ן לעז אויס זיך אליין מיט די בני חורין, ניין, דמצוות בנו עליו, די מצוה פון זיין זון איז אויף אים, יותר ממצוות גופו, כפירש הקונטרס, ווי עס לשון איז פון רבי יהודה, שזה מצוותו על אביו, דעם טאטע זיך אויסלעזן איז נישטא קיין חיוב, די חיוב דעיקרא האט זיך דאך אויסגעשטעלט אויפן טאטן פון טאטן, וזה מצוות בנו עליו, די חיוב שטעלט זיך אויס אויף אים אויסצולעזן זיין זון. וקשה, פרעגט תוספות, די, ס'איז זייער שווער, דאדרבה יש הונאה ללקוחות, מיט דעם וואס ער לעזט פריער אויס דעם זון מיט די בני חורין, טוט ער דאך אפנארן די לקוחות.

מיט וועלכן? מיט די בני חורין. ממילא וועט מען דאך שוין נישט צונעמען פון די לקוחות די נכסים המשועבדים אויסצולעזן דעם זוהן. ואם יאמר, אויב דער טאטע וועט זאגן, אפדה את עצמי ממשועבדים, יא, איך לעז זיך פריער אויס, איך נעם צו ביי אייך די נכסים און איך לעז זיך אויס, יאמרו, וועלן די לקוחות זאגן, דו האסט נישט גערעכט צוצונעמען אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, ס'איז דאך געווען בני חורין, זיך אויסצולעזן, נעם די בני חורין. נאך מער א זאגט תוספות, ואפילו פדה בנו בכור מבני חורין, אפילו ער האט פריער אויסגעלעזט דעם בכור זיין זון פון די בני חורין, יאמרו לכהן, קענען זיי זאגן צום כהן, הנחנו לך מקום לגבות ממנו, ווען מיר האבן געקויפט די נכסים איז געוועזן פינף בני חורין, אותן חמש בני חורין, ממילא די בני חורין זענען געווען משועבד. אויף אויסלעזן דעם טאטן, האט דער טאטע נישט געהאט קיין רעכט מיט דעם אויסצולעזן דעם זון, ווייל מצוה דגופיה עדיף, ליגט דאך פריער א חוב אויפן טאטן ער זאל זיך אליין אויסלעזן. לכך פירש ר"י, זאגט דער ר"י דמיירי, דא רעדט זיך כגון דאיכא חמש משועבדים מיצחק, פון זיידן יצחק איז דא פינף שקלים פעלדער משועבדים. שעשאן אפותיקי לכהן בעבור יעקב בנו יצחק האט דאס געמאכט אפותיקי וועגן זיין זון יעקב יצחק'ס פעלד ואחר כך מכרן נאכדעם האט ער עס פארקויפט ושוב גדל יעקב נאכהער יעקב איז געווארן גרויס והיה לו בן ער האט געבוירן א זון ועומד הוא ובנו לפדות

ווייל עס איז דאך א מצוה אויף יצחק'נס פעלדער מער אווי אויף יעקב'ס, דחוב האב על נכסי האב ולא על נכסי הבן, דער חוב וואס יצחק דארף אויסלעזן ליגט אויף זיינע נכסים, ואינם יכולים לומר, קענען די לקוחות נישט זאגן, הנחנו לך מקום, מיר האבן איבערגעלאזט א פלאץ בנכסי יעקב, ס'געבליבן פעלדער פינף שקלים יעקב'ס פעלדער? ניין! אויף יעקב איז דאך נישטא קיין חוב זיך אויסצולעזן, נאר די חוב איז אויף זיין טאטן יצחק, שהרי אין עליו לשלם חוב של אביו. יעקב דארף נישט באצאלן דעם חוב פון טאטן. ומנכסיו אין לו כלום, נאר ער האט נישט פון זיינע נכסים. אנדערע בני חורין, דעריבער נעמט מען צו פון משועבדים. והכי משמע הלשון, אזוי ווייזט אויס דאס לשון, דקתני שטייט שזה מצוותו על אביו, איז דאך די טייטש ווי מיר לערנען יעצט איז גוט, רב יהודה זאגט בנו קודמו, שזה מצוותו על אביו. ווייל דעם טאטנ'ס אויסלעזן ליגט נישט אויפן טאטן, נאר דאס ליגט אויף די על אביו אויף דעם טאטן פון טאטן. רש"י. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, לפדות את בנו ולעלות לרגל, ער האט פאר זיך צו טון צוויי מצוות, אויסלעזן זיין זון און ער זאל עולה רגל זיין, און ער האט נישט גענוג געלט צו טון ביידע זאכן, פודה את בנו, פריער לעזט ער אויס דעם זון, ואחר כך עולה לרגל, אז ער וועט האבן געלט וועט ער עולה רגל זיין. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט עולה לרגל ואחר כך פודה את בנו. וויכטיגער איז פריער זאל ער עולה רגל זיין, וועט ער האבן נאך געלט, וועט ער אויסלעזן דעם זון, שזו מצוה עוברת, דער ענין פון עולה רגל זיין איז א מצוה עוברת, אויב ער וועט יעצט דאס נישט טון, וועט ער עס שפעטער נישט קענען טון, וזו מצוה שאינה עוברת, אבער אויסלעזן זיין זין קען ער נישט יעצט, וועט ער עס שפעטער טון.

אלא רבנן מאי טעמייהו? וואס איז דער טעם פון די רבנן, פריער זאל ער אויסלעזן דעם זון נאכדעם זאל ער עולה רגל זיין, לכאורה דארף ער דאך בעסער פריער טון די מצוה וואס אויב וועט ער יעצט נישט טון וועט ער מער איר נישט קענען טון. ענטפערט די גמרא, דאמר קרא שטייט אין פסוק, כל בכור בניך תפדה, יעדן בכור פון דיינע זין זאלסטו אויסלייזן, והדר און נאכדעם שטייט לא יראו פני ריקם, זאגן מיר די סמיכות זענען אז אין אזוין פאל ער קען נישט טון ביידע זאכן זאל ער פריער אויסלייזן זיין זין און נאכהער זאל ער עולה רגל זיין. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט מנין פון וואנען ווייסן מיר שאם היו לו חמשה בנים, איינער האט געהאט פינף זין, מחמש נשים, פון פינף פרויען, שחייב לפדות כולם, ער איז מחוייב אויסלעזן פינף בכורים, אלע פינף בכורים, דאס הייסט אז יעקב אבינו האט געהאט פיר בכורים, תלמוד לומר שטייט אין פסוק כל בכור בניך תפדה, כל בכור בניך, יעדע בכור, דו האסט עטליכע בכורים דארף מען זיי אויסלעזן, פרעגט די גמרא, פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך אז מען דארף אויסלעזן דעם בכור פון יעדן פרוי וואס ער האט, בפטר רחם תלא רחמנא, די תורה זאגט דאך אז ווער הייסט א בכור, דער וואס איז דער ערשטער געווארן געבוירן ביי דער מאמע, זאגט די גמרא עס איז נישט אזוי זיכער, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען נילף בכור בכור מנחלה איך זאל אפלערנען בכור בכור פון דעם דין פון ירושה, מה להלן ראשית אונו, לגבי דעם דין ירושה איז דער דין אז ער האט פינף בכורים, פון פינף פרויען זאגן מיר נאר איינער איז א בכור, ס'טוט זיך רעכענען ווער ס'איז דער בכור ביי אים, וועלכער ס'איז ראשית אונו, וואלט איך געוואלט מיינען די חיוב איז דאך דא אויפן טאטן, טו איך רעכענען דער וואס איז ביי אים דער בכור. מה להלן ראשית אונו אף כאן ראשית אונו, און אויב ער האט חמש בכורים פון חמש נשים וואלט איך געוואלט מיינען דארף מען נאר איינעם אויסלעזן, קמשמע לן לאזט מען הערן דער כל אז אויב ער האט פינף. בנים פון פינף פרויען איז ער מחיוב אויסצולעזן יעדן בכור. טאקע לגבי דעם דין ירושה זאגן מיר טאקע ווער איז דער בכור וואס באקומט צוויי חלקים, נאר דער וואס איז דער בכור לאביו, אבער לגבי דעם דין בכור אויסלעזן זאגן מיר אז ס'איז פטר רחם. פריער האט מען געלערנט ללמדו תורה, ס'ליגט אויפן טאטן א חיוב ער זאל לערנען זיין זון תורה, און דער חיוב ליגט נאר אויפן טאטן נישט אויף דער מאמע, פרעגט די גמרא מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז ס'איז א חיוב אויפן טאטן אז ער זאל לערנען מיט זיין זון תורה? דכתיב שטייט אין פסוק ולמדתם אותם את בניכם, דער פסוק זאגט זאלסט לערנען די תורה דיינע קינדער, והיכא דלא אגמריה אבוה, אויב דער טאטע האט נישט מיט אים געלערנט, מיחייב איהו למיגמר נפשיה, איז ער מחויב אליין ווען אז ער זאל לערנען, דכתיב שטייט אין פסוק ולמדתם. ס'איז דער פסוק נישט דער זעלבער ווי פריער, די אותיות איז עס די זעלבע, ולמדתם איז די טייטש מען זאל לערנען צו אנדערע, ולמדתם איז די טייטש איר זאלט לערנען. פרעגט די גמרא, איהי די מאמע מנלן דלא מחייבה, פון וואנעט ווייס איך אז די מאמע איז נישט מחויב אז זי זאל לערנען תורה מיט איר זון? זאל דינגען א מענטש זאל לערנען מיט דעם זון תורה, דכתיב שטייט אין פסוק ולמדתם, און אויך האב איך א פסוק ולמדתם, כל שמצווה ללמוד, דער וואס ער דארף אליין לערנען, מצווה ללמד, דארף לערנען מיט אנדערע, וכל שאינו מצווה ללמוד, דער וואס דארף נישט אליין לערנען, אינו מצווה ללמד, איז נישט מחויב צו לערנען אנדערע. ואיהי מנלן דלא מחייבה למילף נפשה, וואנען ווייס איך אז ס'ליגט נישט אויף איר א חיוב זאל לערנען תורה? טאקע אויפן טאטן א חיוב זאל איר לערנען תורה ליגט נישט, ווייל עס שטייט אין פסוק ולמדתם אותם את בניכם, אבער זי אליין זאל לערנען זיך תורה, דכתיב שטייט אין פסוק ולמדתם ולמדתם, ולמדתם זאלסט לערנען מיט אנדערע, ולמדתם איר זאלט אליין לערנען, כל שאחרים מצווים ללמדו, יעדער וואס אנדערע זענען געבאטן אים צו לערנען, איז אויב מען האט נישט מיט אים געלערנט מצווה ללמד את עצמו דארף ער אליין לערנען, וכל שאין אחרים מצווים ללמדו, און דער וואס ס'איז נישט דא קיין ציווי אויף אנדערע זאלן אים לערנען, אין מצווה ללמד את עצמו, דארף ער אליין נישט לערנען, ומנין שאין אחרים מצווים ללמדה, וואנעט ווייס איך אנדערע דארפן נישט לערנען דער פרוי, דאמר קרא שטייט אין פסוק ולמדתם אותם את בניכם, ולא בנותיכם, סליגט א חיוב אויפן טאטן אז ער זאל לערנען דעם זון, אבער ס'נישט דא אויף אים קיין חיוב אז ער זאל לערנען די טאכטער, און דער וואס ביי אנדערע איז נישט דא קיין חיוב אז מען זאל זי לערנען, דאס הייסט די טאכטער, איז זי אויך נישט מחויב אליין צו לערנען, אבער זעלבסט פארשטענדליך זי דארף דאך אויך לערנען די הלכות וואס איז נוגע פאר פרויען וואס זיי דארפן וויסן. די אלע זאכן וואס איז מצוות עשה שאין הזמן גרמא זענען זיי דאך מחויב, און מצוות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא זענען זיי מחויב, צו לערנען נישט אלס דער מצוה פון לימוד התורה, נאר אלס דער לערנען מען זאל עס וויסן. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הוא ללמוד ובנו ללמוד, ער וויל ער דארף לערנען און דער זון דארף לערנען און מען דארף האבן פרנסה, ביידע גיין לערנען ווער וועט זיי אויסהאלטן? הוא קודם לבנו איז ער פריער פאר זיין זון. רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אם בנו זריז וממולח אז דער זון איז א פלייסיגער ממולח איז פון לשון מיט טעם דאס הייסט אז דער זון וועט מער מצליח זיין פאר אים, ותלמודו מתקיים בידו, וואס דער זון וועט לערנען וועט ביי אים בלייבן בנו קודמו, איז דער זון פריער. דאס איז זיכער אז האבן די מעגליכקייטן ביידע זאלן לערנען, ליגט א חיוב אויף ביידע צו לערנען, נאר דא איז די שאלה, דער טאטע דארף פאר זיך לערנען, און אויך ליגט אויף אים א חיוב צו לערנען זיין זון, זאגן מיר מצוה שבגופו עדיפה, אזוי ווי מיר האבן דאך פריער געזאגט לגבי אויב דער טאטע איז א בכור און איז נישט געווארן אויסגעלייזט און ער האט א זון אויסצולייזן, האט דאך די גמרא דא געזאגט אין אנפאנג עמוד א מצוה דגופיה עדיפא. דערציילט די גמרא, כי הא אזוי ווי דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה זיין טאטע האט אים געשיקט לקמיה דאביי ער זאל לערנען ביי אביי כי אתא, ווען ער איז אהיים געקומען חזייה. האט דער טאטע געזען דלא הוה מיחדדין שמעתיה אז ער האט נישט מצליח געווען אין לערנען, יעצט דא אמר ליה האט ער געזאגט צום זון, אנא עדיפא מינך, אויב אזוי איז בין איך פריער פאר דיר, תוב את דו זיץ אין שטוב, דו וועסט טראכטן וועגן פרנסה, דאיזיל אנא, און איך וועל גיין לערנען תורה. אזוי האט געזאגט רב אחא צו זיין זון רב יעקב. שמע אביי דקא הוה אתי, האט אביי געהערט אז רב אחא קומט לערנען צו אים. הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, אין בית מדרש פון אביי איז געווען א מזיק. דכי הוו עיילי בתרין, אפילו ס'איז אריינגעגאנגען צוויי מענטשן, אפילו ביממא, אפילו בייטאג, הוו מיתזקי, זענען זיי געווארן געשאדט. אזוי ווייס מען דאך אז צוויי מענטשן. איז דעמאלטס זענען די שי"ן דל"ת'ס נישט מזיק? בייטאג האבן זיי נישט קיין שליטה, דארט איז געווען אזא ארט, אז ס'אריינגעגאנגען אפילו צוויי מענטשן בייטאג זענען זיי געווארן געניזיקט. אמר להו, האט אביי געזאגט צו די מענטשן פון זיין ארט, לא ליתיב ליה איניש אושפיזא, קיינער זאל נישט געבן קיין פלאץ רב אחא'ן ווי ער זאל שלאפן, וועט ער דאך שוין מוזן שלאפן בית מדרש, און אז ער וועט שוין שלאפן בית מדרש וועט זיך שוין ענדיגן דער מזיק, אפשר דמתרחיש ניסא, קען זיין ס'זאל געשען א נס. על, רב אחא איז אריין געגאנגען, האט ער נישט געהאט ווי צו שלאפן, בת, ער האט גענעכטיגט בההוא בי רבנן אין דעם בית מדרש. אידמי ליה, האָט זיך אים געדוכטן דער מזיק כתנינא דשבעה רישוותיה, ווי אַ שלאַנג וואָס ער האָט זיבן קעפּ, כל כריעה דכרע, יעדן מאָל וואָס ר' אַחא האָט זיך געבוקט און האָט מתפּלל געווען אויף דעם מזיק, ער זאל נישט טון קיין שלעכטס, נתר חד רישיה, איז פון אים אראפגעפאלן א קאפ, אמר להו למחר, האט רב אחא מארגן געזאגט צו זיי, אי לא איתרחיש ניסא, ס'זאל נישט געווען געשען קיין נס, סכינתין, וואלט איך דאך געווען אין א סכנה. דער מהרשא פרעגט, וויאזוי האט אביי געמעגט אים אריינברענגען אין א סכנה, און אפילו עס געשענט א נס, מנכין לו מזכיותיו, זאגט דער מהרשא, אביי האט געטראכט אז ס'וועט נישט געשען קיין נס, נאר איז געווען זיכער אין זיין צדקות אז זיין תפילה וועט העלפן, און אויב די תפילה העלפט איז דאך דאס נישט קיין נס. אבער ער, ווען ער איז ארויסגעקומען האט ער זיך געזאגט, מארגן, ניין, ער האט זיך פון זיך נישט געהאלטן אז זיין תפילה האט נישט געהאלפן, נאר וועלכע זאך האט געהאלפן? ס'האט געהאלפן דער נס. און אויך זאגט דער מהרש"א פארוואס עפעס פונקט א שלאנג איז אוועקגעגאנגען דורך דעם בוקן זיך, ווייל די גמרא זאגט די שדרה נאך זיבעציג יאר ווערט א שלאנג הני מילי דלא כרע במודים, איז דא אט דאס וואס ער האט זיך געבוקט האט דאס אויפגעטון מתקן זיין אז דער מזיק זאל אוועק